פון זיין טיר, פשט, די שוועל פונעם טיר, אמאליגע צייטן געווען א לאך פון אויבן און פון אונטן וואס דארט איז אריין די טיר, איז דארט אין דעם לעכל געווען פלאץ פאר געלט, מר עוקבא פלעג יעדן טאג דארט אריינלייגן פיר זוז, אן דעם וואס דער ארעמאן זאל וויסן ווער ס'טוט עס. יום אחד אמר, איין טאג האט זיך דער ארעמאן אנגערופן, איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא, לאמיך גיין זעהן ווער טוט מיט מיר דעם טובה דעם חסד, און טאקע ער האט אפגעווארט ביים טיר צו ביים פענסטער דארט זעהן ווער גייט ברענגען די געלט, ההיא יומא, פונקט יענע טאג, נגהא ליה למר עוקבא בבי מדרשא, איז מר עוקבא האט זיך פארשלעפט אין בית מדרש, איז געווארן טונקל, האט ער נישט געוואלט גיין אליין, איז אתיא דביתהו בהדיה, ער האט מיטגענומען זיין פרוי מיט אים, כיוון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא, דער ארעמאן האט געזעהן אז מר עוקבא קומט נאנט צו די טיר ער רוקט אוועק די טיר דארט אריינצולייגן די געלט, נפק בתרייהו, איז ער ארויס קעגן זיי, רהוט מקמיה, מר עוקבא מיט די פרוי, זענען אוועקגעלאפן פון דעם ארעמאן, דער ארעמאן זאל אים נישט דערקענען, כדי ער זאל זיך נישט שעמען. עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא, זיי האבן געלאפן און געלאפן, זיי האבן נישט געהאט וואו צו לויפן, פונקט דארט איז געווען אן אויוון, וואס ס'האט שוין נישט געברענט קיין פייער דארט, אבער ס'איז נאך געווען הייס, זענען זיי ביידע אריין געשפרינגען אינעם אויוון, הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא, און די פיס פון מר עוקבא האט זיך פארברענט, אמרה ליה דביתהו, און די פרוי פון מר עוקבא איר פיס האט זיך נישט פארברענט בדרך נס, האט זי געזאגט פאר מר עוקבא, שקול כרעיך אותיב אכרעאי, נעם דיין פיס לייג עס אויף מיין פיס, אזוי וועט עס נישט ווייטער ברענען, מיין פיס פארברענט זיך נישט, חלש דעתיה, האט מר עוקבא געהאט א חלישות הדעת, פארוואס זיין פרוי האט די נס און ער נישט, אמרה ליה, האט די פרוי אים געזאגט, ווייל איר מצוה פון צדקה איז חשוב'ער פון זיינס, האט זי געזאגט אנא שכיחנא בגויה דביתא, קודם כל ווייל איך בין אלעמאל אינדערהיים, דיך אז א ארעמאן זוכט דיך דארף ער דיר טרעפן, מיר ווייסט מען איך בין אין שטוב, און צווייטנס, ומקרבא אהנייתי, מיין הנאה איז נענטער פשט דער ארעמאן ווען ער קומט צו מיר באקומט ער גראד עסן, צו דיר באקומט ער געלט, מיט די געלט דארף ער קויפן עסן, און ממילא מיין זכות איז גרעסער פון דיינס, דערפאר האט זיך נישט פארברענט מיין פיס. פרעגט אבער די גמרא, ומאי כולי האי, פארוואס האבן זיי דאס געטון, פארוואס זענען זיי אריינגעטאנצן אין א אויוון, ענטפערט די גמרא, דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים, ענדערש אריינטאנצן אין א פייער, ווי איידער פארשעמען א צווייטן. מנלן, פון וואו ווייסט מען דאס? פון וואו לערנט מען דאס ארויס? מתמר, פון די מעשה פון תמר, דכתיב, וואס שטייט דארט אין פסוק היא מוצאת, אז מ'האט איר ארויסגעטראגן דארט צו פארברענען, ווייל יהודה האט פארפסקנט אז מ'דארף איר פארברענען, זי איז חייב שריפה ווייל זי האט געזינדיגט, און זי האט נישט מגלה געווען פאר קיינעם אז יהודה איז דער וואס האט געוואוינט מיט איר, פארוואס? ווייל זי האט נישט געוואלט פארשעמען יהודה, האט זי געזאגט ענדערש זאל מען מיר פארברענען ווי איידער פארשעמען א צווייטן, און פון דא לערנט מען עס ארויס, פארציילט די גמרא נאך א מעשה מיט מר עוקבא, מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה, ס'האט געוואוינט א ארעמאן אין די געגנט פון מר עוקבא, דהוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא, וואס מר עוקבא פלעג אים שיקן פֿיר הונדערט זוז יעדע ערב יום כיפור, יומא חד שדרינהו ניהליה ביד בריה, איין ערב יום כיפור האט מר עוקבא געשיקט די געלט מיט זיין זון, אתא אמר ליה, איז זיין זון אהיים געקומען מיט די געלט אין די האנט, ער האט עס נישט געגעבן פארן ארעמאן, און ער האט געזאגט פארן טאטן לא צריך, דער ארעמאן דארף מער נישט קיין געלט. אמר, האט מר עוקבא געזאגט מאי חזית, וואס האסטו געזען, פארוואס זאגסטו אזוי? האט דער זון געענטפערט חזאי דקא מזלפי ליה יין ישן, כ'האב געזען ווי דער ארעמאן גיסט יין ישן אין די שטוב כדי עס זאל גוט שמעקן, אזוי איז געווען אמאל די מנהג פון עשירים אז מ'האט געגאסן אזעלכע וויין און ס'האט גוט געשמעקט און ממילא האט דער זון געזאגט אז ער פירט זיך אזוי איז א סימן ער דארף נישט קיין געלט. אמר, האט מר עוקבא געזאגט פונקט פארקערט, מפנק כולי האי איז אזא גרויסע מפונק כ'האב נישט געוואוסט ער דארף נאך מער געלט, עייפינהו ושדרינהו ניהליה האט ער געדאפלט די געלט און עס צוריקגעשיקט צו דעם ארעמאן, כי קא ניחא נפשיה, ווען מר עוקבא האט געהאלטן פארן שטארבן, אמר האט מר עוקבא זיך אנגערופן אייתו לי חושבנאי דצדקה, גייטס ברענגטס מיר די חשבונות פון צדקה וואס כ'האב געגעבן פאר צדקה, אשכח דהוה כתיב ביה האט ער געזען שטייט דארט די חשבונות אז ער האט געגעבן שבעת אלפי דינרי סיאנקי, זיבן טויזנט דינרים סיאנקי, זאגט רש"י ס'איז א נאמען פון א פלאץ, ס'דא וואס זאגן דאס איז סין דאס איז טשיינע,

מ'ווייסט מיר דאך מ'טאר נישט געבן מער ווי א פיפטל, וויאזוי האט ער געגעבן א האלב? ענטפערט די גמרא, ווייל הני מילי מחיים שמא ירד מנכסיו, בשעת א מענטש לעבט טאר ער נישט געבן מער ווי א פיפטל, ווייל חזל האבן חושש געווען ער וועט געבן מער ווי א פיפטל וועט ער אליין ווערן ארעמאן, וועט מען אים אויך דארפן אויסהאלטן. אבל לאחר מיתה, נאכדעם וואס איינער שטארבט ס'טייטש פארן שטארבן, לית לן בה, אוודאי קען מען געבן מער פון א פיפטל אויך. פארציילט די גמרא, רב אבא, הוה צייר זוזי בסודריה, רב אבא פלעג פארבינדן געלט אין זיין סודר, אין זיין שאל האט ער אריין געקניפט געלט אינעם שאל, ושדי ליה לאחוריה, און האט געווארפן די שאל אונטער אים אזוי עס האט זיך געשלעפט אונטער אים, און ממצי נפשיה לבי עניי, און ער האט זיך געדרייט צווישן עניים אז די עניים זאלן קענען ארויסנעמען די געלט פון די שאל ווער עס האט געדארפט, און ער האט נישט געזען פונקט ווער ס'נעמט, אבער ומצלי עיניה מרמאי, אביסל האט ער געקוקט אזוי פון די זייט נישט זען פונקטליך ווער נעמט, אבער זיכער מאכן אז סתם עפעס א פאפער איינער וואס מאכט זיך ווי ארעמאן זאל נישט קענען נעמען. זאגט די גמרא נאך א מעשה, ר' חנינא, הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה ארבעה זוזי כל מעלי שבתא, ס'איז געווען א ארעמאן וואס ר' חנינא פלעג אים שיקן יעדע ערב שבת פיר זוז, יומא חד שדרינהו ניהליה ביד דביתהו, איין ערב שבת האט ער געשיקט די געלט מיט זיין פרוי, אתאי אמרה ליה, די פרוי איז צוריק אהיימגעקומען, איז האט אים געזאגט לא צריך, ער דארף מער נישט קיין געלט, איך זע נישט קיין ארעמאן. מאי חזית, האט ער געפרעגט וואס האסטו געזען דארט, האט די פרוי געענטפערט, שמעי דהוה קאמרי ליה, איך האב געהערט ווי מען פרעגט אים דארט במה אתה סועד, בטלי כסף או בטלי זהב, ווי רש"י זאגט, די מענטשן דארט אין שטוב האבן געפרעגט פונעם ארעמאן, פון דעם כאילו'דיגע ארעמאן, צו דו ווילסט טישטוכער פון ווייסע פשתן, אדער פון געפארבטע זייד, דאס טייטשט טלי כסף אדער טלי זהב, תוס' זאגט א אנדערע טייטש, אבער על כפנים די פרוי האט פארשטאנען, איינער וואס עסט אויף אזעלכע טייערע טישטוכער איז זיכער אן עושר. אמר, האט רבי חנינא געזאגט, טאקע א סימן אז ער איז אן עושר, היינו דאמר רבי אלעזר, יעצט פארשטיי איך שוין די מימרא פון רבי אלעזר, אז בואו ונחזיק טובה לרמאין, אז אונז זעמיר שולדיג א טובה פאר די פאפערס, פאר די רייכע מענטשן וואס מאכן זיך ארעם און נעמען פון צדקה, אונז זעמיר זיי שולדיג א טובה, פארוואס? שאלמלא הן היינו חוטאין בכל יום, ווייל ווען נישט זיי וואלטן מיר געזינדיגט יעדן טאג, אז וואס? אז ס'איז דא אמאל א ארעמאן וואס מ'געט אים נישט קיין געלט, איז דאס א געפערליכע עבירה ווי געט מען נישט קיין געלט פאר ארעמאן, אבער נאכדעם וואס ס'איז דא עשירים וואס פאפן און מאכן זיך ווי ארעמעלייט, ווי קען מען האבן טענות אויף א מענטש, א מענטש הייבט אן חושד זיין יעדער איינער אפשר איז ער נישט באמת א ארעמאן, איז במילא קען מען מלמד זכות זיין אויף איינער וואס האלט נישט ביים געבן געלט פאר ארעמאן, אז אפשר איז ער חושד טאקע אז יענער איז נישט קיין ארעמאן, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ווי זעהן מיר די גרויסע הארבקייט פון איינער וואס געבט נישט צדקה פאר אן ארעמאן, וואס שטייט אין פסוק וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא, די פסוק רעדט דארט פון צדקה אז איינער וואס געבט נישט קיין צדקה האט אן עבירה, ותני רב חייא בר רב מדפתי, רבי יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים, אז איינער וואס געבט נישט קיין צדקה איז ממש כאילו ער דינט עבודה זרה, ווייל כתיב הכא דא שטייט השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, די תורה רופט אזא איינער וואס געבט נישט קיין צדקה פאר ארעמאן בליעל, בליעל איז א לשון פון בלי עול, א געמיינע יונג, וכתיב התם, און שטייט ביי עיר הנדחת יצאו אנשים בני בליעל, מילא מה להלן עבודת כוכבים, אף כאן עבודת כוכבים, אזוי ווי דארט איז עבודה זרה דא אויך, איינער וואס געבט נישט קיין צדקה פאר א ארעמאן וואס בעט, איז א בחינה פון דינען עבודה זרה, אבער ווייטער. ווי ר' אלעזר האט געזאגט ווי ר' חנינא האט געזאגט בשם ר' אלעזר אז היות וואס ס'איז דא עשירים וואס מאכן זיך פאר ארעמעלייט וואס נעמען צדקה ווען זיי טארן נישט איז דאס א לימוד זכות ווען איינער געבט נישט קיין געלט פאר ארעמאן איז דרך אגב תוס' רעדט אויס אז פריערט האבן מיר געזען מר' עקבא ווען ער האט געשיקט זיין זון געבן צדקה פאר ארעמאן און דער זון איז צוריק געקומען און זאגן אז ער פירט זיך ווי אן עושר האט מר' עקבא געדאפלט דאס געלט און דא האט עפעס ר' חנינא אנגענומען דאס וואס זיין ווייב האט אים געזאגט אז יענער איז א עושר און וואס איז א חילוק זאגט תוס' ווייל דארט גיסן וויין אין א שטוב זאל גוט שמעקן, דאס איז א תאווה ווי אלע תאוות, טאקע נארמאל טוען דאס נאר עשירים, אבער מען קען פארשטיין אז עס זאל זיין א עני המפונק וואס האט הנאה פון דעם, מה שאין כן טייערע טישטוכער, דאס איז נישט קיין הנאה פאר א מענטש, א גוף פון א מענטש האט נישט הנאה אז עס איז דא א שיינע טישטוך אויפן טיש, דאס איז טאקע א זאך וואס נאר עשירים טוען, און דערפאר האט רבי חנינא טאקע געזען אז יענער איז אן עושר, איז דרך אגב אז מען האט דערמאנט די גמרא דערמאנט דא פאפערס, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא המסמא את עינו, איינער וואס מאכט זיך ווי א בלינדער ווייל ער וויל מענטשן זאלן רחמנות האבן אויף אים, והמצבה את בטנו, אדער ער מאכט זיך כאילו זיין בויך איז אויפגעבלאזן אז ער איז קראנק, והמקפח את שוקו, אדער איינער וואס קוועטשט איין די פיס און ווייזט כאילו אז ער הינקט, ווייל ער וויל מענטשן זאלן רחמנות האבן אויף אים און אים געבן צדקה, אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך, וועט נישט נפטר ווערן פאר ס'וועט טאקע געשען צו אים, המקבל צדקה ואין צריך לכך, די זעלבע זאך איינער וואס נעמט צדקה ווען ער דארף נישט, סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך, ער וועט נישט נפטר ווערן פונעם וועלט אן ער וועט טאקע דארפן צדקה צום סוף וועט ער דערלייגן זיין געלט. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מ'האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פאה, אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו, פשט אזוי די דין איז אז ווער מעג נעמען לקט שכחה פאה? נאר א ארעמאן! וואס מיינט א ארעמאן? איז זאגט דאך די משנה איינער וואס האט נישט קיין צוויי הונדערט זוז דאס הייסט א ארעמאן וואס מעג נעמען לקט שכחה פאה, טאמער אבער איינער האט צוויי הונדערט זוז טאר ער נישט נעמען, זאגט אבער דארט די משנה אז טאמער איינער האט נישט צוויי הונדערט זוז אבער אז ער וועט פארקויפן אלע זיינע זאכן וועט ער יא האבן, מוז ער גארנישט פארקויפן ס'ארבעט נישט אזוי אז ער האט נישט צוויי הונדערט זוז לאזט מען אים מיט אלע זיינע זאכן, אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו ער מוז נישט פארקויפן זיין הויז, מיט כלי תשמישו, נאר וואס מ'קען אים געבן לקט שכחה פאה, היות ס'האט נישט צוויי הונדערט זוז מזומן. פרעגט די גמרא ולא, איז עס דען אזוי? והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, היה משתמש בכלי זהב, אז א ארעמאן האט כלי זהב, איז ישתמש בכלי כסף, זאל ער עס פארקויפן און קויפן זילבערנע, בכלי כסף, ישתמש בכלי נחושת טאמער ער האט זילבערנע, זאל ער עס פארקויפן און קויפן קופערנע, זעהן מיר אז מ'הייסט יא פאר א ארעמאן פארקויפן זיין זאכן, אמר רב זביד, ענטפערט רב זביד לא קשיא, הא במטה ושלחן, הא בכוסות וקערות, ווען עס קומט צו א בעט מיט א טיש, טאמער עס איז געמאכט פון גאלד און זילבער, זאגט מען אים פארקויף עס און קויף א ביליגערע, אבער ווען עס קומט צו כוסות און קערות זאכן וואס מען עסט וואס מען טרינקט, דאס צווינגט מען נישט א מענטש צו פארקויפן, פארוואס ווייל עס איז נישט געשמאק פאר א מענטש צו טוישן זיינע כלים, פרעגט די גמרא, מאי שנא כוסות וקערות דלא דאמר מאיסי לי, פארוואס טאקע צווינגט מען נישט כוסות און קערות, ווייל א מענטש זאגט, ס'איז פארמיאוסט צו נוצן אנדערע, איך וויל נוצן מיינע, אויב אזוי מטה ושלחן נמי אמר לא מקבל עילואי, די זעלבע זאך א בעט מיט א טיש, איז אויך א מענטש וואס האט זיך צוגעוואוינט צו טייערע כלים, זאגט איך וויל נישט ביליגערע, איך קען זיך נישט צוגעוואוינען צו ביליגערע, און וואס עפעס דא צווינגט מען אים צו פארקויפן, נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ, אמר רבא בריה דרבה במחרישה דכספא, דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז מען דארף פארקויפן כלים, רעדט זיך אז ער האט א זילבערנע אדער א גאלדענע מחרישה, ס'טייטש א אקער, א אקער אייזן וואס איז געמאכט פון זילבער און גאלד, דאס אוודאי צווינגט מען א מענטש צו פארקויפן, נישטא קיין קיין שום סיבה פארוואס ער דארף עס, אבער אוודאי די כלים פון שטוב, כוסות וקערות און די זעלבע זאך מטה ושלחן, דאס דארף מען נישט פארקויפן, אנדערע זענען גורס אביסל אנדערש אז מען רעדט נישט דא פון א מחרישה צו אקערן, נאר מ'רעדט פון א קעמל זיך צו קראצן אין מקווה אין בית מרחץ, אז טאמער איינער האט א זילבערנע קעמל אדער א גאלדענע קעמל, דארף ער נישט א גאלדענע און א זילבערנע, ער קען ניצן אן אנדערע קראצער. על כל פנים דאס איז איין תירוץ, רב פפא אמר אן אנדערע תירוץ, זאגט רב פפא לא קשיא, כאן קודם שיבא לידי גיבוי, כאן לאחר שיבא לידי גיבוי, און ווי רש"י איז מסביר אזוי, אז טאמער איינער האט באמת נישט קיין צוויי הונדערט זוז און ער וויל נעמען לקט שכחה פאה, זאגט מען אים געזונטערהייט קענסט נעמען לקט שכחה פאה דארפסט גארנישט פארקויפן, אבער טאמער איינער האט יא געהאט צוויי הונדערט זוז און ער האט געפאפט ער איז אפילו הכי געגאנגען נעמען לקט שכחה פאה און בית דין איז געוואויר געווארן און מען גייט יעצט צו אים און מ'איז תובע געב צוריק וואס דו האסט גענומען און ער האט נישט צוריק צו געבן דא צווינגט מען אים צו פארקויפן זיינע זאכן פארוואס אלס קנס און דאס איז די חילוק צווישן די ברייתא און די משנה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה, א יתומה א קטנה א קליין מיידל איר טאטע געשטארבן, וואס איר מאמע אדער איר ברידערס מאכן איר חתונה, און ווי מען האט דאך געזען אז ווען מען מאכט חתונה א יתומה דארף מען צושטעלן א נדן, פון די ירושה געלט, איז וכתבו לה במאה או בחמישים זוז, זיי אנשטאטס געבן א געהעריגע נדן, האבן די ברודערס געשריבן א קליינטשיגע נדן פון הונדערט אדער פופציג זוז, און די מיידל האט מסכים געווען. זאגט די משנה, יכולה היא משתגדל להוציא מידן מה שראוי לינתן לה, ווען זי וואקסט אויף און זי ווערט א גדולה, קען זי צוריק גיין צו די יתומים, און זאגן דאס איך האב מסכים געווען, א מחילה פון א קטנה איז נישט קיין מחילה, איך וויל די גאנצע סכום וואס קומט מיר, און מען דארף איר טאקע געבן די גאנצע סכום, וויפיל איז די סכום איז ווי מ'עט זעהן אין די גמרא ס'איז א צענטל א צענטל פון די נכסים פון די טאטע גייט יעצט צו די טאכטער פאר איר נדן זאגט די משנה ווייטער רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אם השיא את הבת הראשונה טאמער א מענטש האט חתונה געמאכט זיין עלטסטע טאכטער און נאכדעם איז ער געשטארבן איז די צווייטע טאכטער וויפיל נדן געט מען איר ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה מ'געט די זעלבע סכום וואס ער האט געגעבן פאר די ערשטע ווען ער האט נאך געלעבט געבט מען יעצט פאר די צווייטע. און ווי רש"י זאגט, דא האלט רבי יהודה מ'געבט אמאל א צענטל אמאל מער ווי א צענטל ווייניגער ווי א צענטל, ס'קומט נישט אריין די צענטל דא, דא איז מען פשוט בודק וואס ער האט געגעבן די ערשטע מאל און מ'געבט יעצט די צווייטע מאל. וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן, פעמים שאדם עני והעשיר, או עשיר והעני, מאכט זיך אמאל איינער איז אמאל געווען א ארעמאן געווארן רייך, רייך ארעמאן, מ'קען נישט געבן פאר די צווייטע דאס וואס ער האט געגעבן פאר די ערשטע, נאר וואס דען, נאכדעם וואס א מענטש שטארבט, אלא שמין את הנכסים ונותנין לה, שאצט מען אפ די נכסים און מען געבט פאר די צווייטע טאכטער, און ווי מען וועט זען די גמרא פשטות מיינט עס מען געבט איר א צענטל, ס'האט נישט קיין שייכות וואס די ערשטע טאכטער האט באקומען. זאגט די הייליגע גמרא, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, לפרנסה שמין באב, פשט ווען עס קומט צו נדן, וויפיל נדן געבט מען פאר א מיידל וואס האט נישט קיין טאטע פאר א יתומה, מען שאצט אפ וויפיל די טאטע וואלט ווען געגעבן, און מען געט עס פארן מיידל. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הבנות ניזונות ומתפרנסות מנכסי אביהן, טעכטער קריגן ניזונות און מתפרנסות מען איז זיי מפרנס פון די נכסים פון זייער טויטע טאטע, כיצד, וויאזוי געט מען זיי, איז אזוי זאגט די ברייתא, אין אומרים, מען זאגט נישט פאר די מיידלעך, אילו אביה קיים כך וכך היה נותן לה, וויפיל וואלט די טאטע געגעבן אזויפיל גייט מען אים געבן, ניין, אלא שמין את הנכסים ונותנים לה, מען איז בודק וויפיל נכסים ס'איז דא און מען שאצט אפ, אויב ס'איז אסאך געבט מען אסאך אויב ס'איז ווייניג געבט מען ווייניג, מען שאצט נישט אפ וואס וואלט געווען די כוונה פונעם טאטן, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, איז מאי לאו, פרנסת הבעל, לכאורה פון וואס רעדט דא די ברייתא, די ברייתא רעדט לכאורה פון א נדן, זעהן מיר דא לכאורה קלאר אז ווען ס'קומט צו א נדן שאצט מען נישט אפ וויפיל די טאטע וואלט ווען געגעבן, נאר מען שאצט אפ די נכסים, אמר ר' נחמן בר יצחק, זאגט ר' נחמן בר יצחק לא, ניין די ברייתא רעדט נישט פון קיין נדן, נאר די ברייתא רעדט בפרנסת עצמה, אויסהאלטן די טעכטער אליין, וואס א מענטש איז זיך מתחייב אין די כתובה אז ער גייט אויסהאלטן די טעכטער טאמער ער שטארבט, איז דא שאצט מען אפ די נכסים, און מען שאצט נישט אפ וויפיל ער וואלט ווען געגעבן, ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל ווען סקומט צו נדן, נדן איז נישט א זאך וואס א מענטש איז מחיוב, און ממילא אז א מענטש איז נישט מחיוב, שאצט מען אפ וויפיל דער טויטער וואלט ווען געגעבן, מה שאין כן ווען סקומט צו מזונות, צו אויסהאלטן יתומות, דאס איז א מענטש מחויב ווייל ער האט זיך מתחייב געווען אין די כתובה, איז דא קומט נישט אריין וואס ער וואלט געגעבן וואס ער וואלט נישט געגעבן, מען שאצט אפ די נכסים און לויט דעם געבט מען פאר די טעכטער. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אז די ברייתא רעדט דווקא פון מזונות פון יתומים און נישט פון נדן, הא ניזונות ומתפרנסות קתני, שטייט דאך דא א געדאפלטע לשון, מאי לאו, לכאורה מיינט די ברייתא אחת פרנסת הבעל ואחת פרנסת עצמה, סיי די נדן און סיי די מזונות וואס זי עסט יעדן טאג, זאגט די גמרא לא אידי ואידי בפרנסת עצמה, די ברייתא רעדט אינגאנצן נישט פונעם נדן, ולא קשיא וואס די געדאפלטע לשון, הא באכילה ובשתיה, והא בלבושא וכיסויא, פשט סיי עסן און טרינקען, און סיי די זיך אנטוהן, און וואס זי דארף זיך צודעקן, די אלע זאכן באקומט זי פון די נכסים פונעם טאטן ווייל די טאטע האט זיך מתחייב געווען דאס איר צו געבן אין די כתובה, און זי באקומט לויט וויפיל געלט די טאטע האט געהאט. פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף שמואל, תנן, פון אונזער משנה, מיר האבן געזען אין די משנה אז רבי יהודה האט געזאגט אז מען שאצט אפ וואס די טאטע האט געגעבן פארן ערשטן טאכטער און אזויפיל געבט מען פארן צווייטן טאכטער לויט וואס ער האט געטון ביים ערשטן, וחכמים אומרים חכמים האבן זיך געקריגט אויף רבי יהודה און געזאגט מען קען נישט טון אזוי ווייל פעמים שאדם עני והעשיר, או עשיר והעני, מאכט זיך אמאל א מענטש איז געווען א ארעמאן און רייך געווארן, אדער א מענטש וואס איז רייך געווען און איז ארעם געווארן, מען קען נישט קוקן וואס די טאטע האט געטון ביים ערשטן טאכטער, נאר וואס דען האבן די חכמים געזאגט אלא שמין הנכסים ונותנין לה, מען איז בודק וויפיל געלט ס'איז דא און מען געבט איר א צענטל. איז פרעגט יעצט די גמרא, מאי עני מאי עשיר, חכמים זאגן ס'קען זיין ער איז געווען א ארעמאן, ס'קען זיין ער איז געווען רייך, וואס מיינט דאס עני און עשיר? אי נימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים, טאמער דארף מען זאגן טאקע אז עני מיינט א ארעמאן איינער וואס האט נישט קיין געלט, און עשיר מיינט א רייכע מענטש וואס האט יא געלט, אויב אזוי מכלל דתנא קמא סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה, הא לית ליה, פשט אזוי, אויב אזוי קומט אויס אז די חכמים זאגן דאך זייער א גוטע טענה, חכמים זאגן צו רבי יהודה וויאזוי קענסטו מחייב זיין דא די יתומים צו געבן פאר א צווייטע טאכטער די זעלבע וואס די ערשטע טאכטער האט באקומען, קען זיין דעמאלטס איז די טאטע רייך געווען און יעצט איז גארנישט געבליבן, יעצט איז נישט דא קיין נכסים, איז קען מען נישט געבן פארן צווייטן דאס וואס מען האט געגעבן פארן ערשטן, איז אויב אזוי קומט אויס, וואס האלט רבי יהודה? רבי יהודה האלט נישט קיין נפקא מינה, אפילו די טאטע איז געווארן א ארעמאן פשט אפילו עס איז נישט דא קיין געלט, דארף מען נאך אלס געבן פארן צווייטן וואס מען האט געגעבן פארן ערשטן, ס'איז דאך נישט דא קיין געלט, קען נישט זיין אז רבי יהודה האלט אזוי, און ממילא קען נישט זיין אז דאס איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים, נאר וואס דען אלא לאו, נאר אוודאי מוז מען זאגן אז דא רעדט זיך נישט פון א מענטש וואס האט געהאט געלט און איז געווארן א ארעמאן אדער פארקערט, נאר עני מיינט נישט א ארעמאן און עשיר מיינט נישט א רייכע מענטש, עני מיינט עני בדעת, און עשיר מיינט עשיר בדעת, פשט, עני מיינט א מענטש וואס איז א קמצן ער האלט נישט ביים געבן געלט, און עשיר מיינט א ברייטער וואס האט יא ליב צו געבן געלט פאר די טעכטער, וקתני, און אויף דעם שטייט אין די משנה, שמין את הנכסים ונותנין לה, אלמא לא אזלינן בתר אומדנא, ותיובתא דשמואל, פשט אזוי, אז די מחלוקת ביי אונזער משנה צווישן רבי יהודה און די חכמים איז אז רבי יהודה האלט, היות וואס די מצב פון די געלט איז געבליבן די זעלבע, קיינער נישט געווארן א ארעמאן און קיינער נישט רייך געווארן, זאגט רבי יהודה מ'קוקט וואס די טאטע האט געטון ביים ערשטן טאכטער, און אזוי טוט מען מיטן צווייטן טאכטער, און אויף דעם האבן די חכמים געזאגט ניין, ווייל ס'קען זיין אז ביים ערשטן טאכטער איז די טאטע געווען א ברייטער, איז געווען אין א גוטע מוד ווי מ'זאגט, איז געווען גוט צושטימט, האט ער געגעבן א ברייטע נתינה, קען זיין יעצט וואלט ער געווען קארג, זאגן די חכמים ממילא קוקט מען נישט אויף די ערשטע טאכטער נאר וואס? מ'געבט צען פראצענט, און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז מען שאצט נישט אפ וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן, נאר מען געט א ריינע צען פראצענט. איז אפגעפרעגט שמואל, וואס שמואל האט געזאגט אז מען שאצט אפ וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן, ענטפערט די גמרא, טאקע הוא דאמר כרבי יהודה, שמואל פסק'נט ווי רבי יהודה, אין הכי נמי נארמאל ווען ס'דא א מחלוקת מיט א יחיד און א רבים פסק'נט מען ווי א רבים, אבער שמואל דא פסק'נט ווי רבי יהודה, דתנן, אזוי ווי מ'האט טאקע געזען ביי אונזער משנה, רבי יהודה אומר, אם השיא בת הראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה, אז מ'שאצט יא אפ וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן, און ממילא דאס זאגט טאקע שמואל דא אויך, אז מ'שאצט אפ וואס די טאטע וואלט געגעבן. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, ונימא הלכה כרבי יהודה, וואס דארף שמואל זאגן די מימרא פון זיך אליין, זאל ער פשוט זאגן די הלכה איז ווי רבי יהודה? זאגט די גמרא ניין, ווייל אי אמר הלכה כרבי יהודה, טאמער שמואל וואלט פשוט געזאגט הלכה כרבי יהודה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז דווקא השיאה דגלי דעתיה, אז ווען א טאטע האט שוין חתונה געמאכט איין טאכטער פאר ער איז געשטארבן, דעמאלטס ווייס איך וויפיל צו געבן פארן צווייטן טאכטער, ווייל מען זעט דאך פונעם ערשטן טאכטער וואס ער גיבט. אבל לא השיאה לא, אבער קען זיין ביי א ציור וואס דער טאטע האט נישט חתונה געמאכט איין טאכטער, קענען אונז נישט אליין משער זיין וואס ער וואלט ווען געגעבן, אזוי וואלט איך געזאגט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון שמואל, אז טעמא דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא, לא שנא השיאה ולא שנא לא השיאה, די חידוש פון שמואל איז אז די דין פון ר' יהודה איז אפילו ביי אן אופן וואס די טאטע האט נישט חתונה געמאכט א טאכטער, פון דעסט וועגן שאצט מען אפ די איד וויפיל ער וואלט ווען געגעבן, און אזויפיל געבט מען פארן טאכטער. איי והאי דקתני השיאה, פארוואס טאקע כאפט די משנה אן א ציור וואס די טאטע האט שוין יא חתונה געמאכט א טאכטער, נישט אלס ר' יהודה, נאר להודיעך כחן דרבנן, דאף על גב דהשיאה וגלי דעתיה, לא אזלינן בתר אומדנא, די משנה וויל ארויסברענגען די שיטה פון די חכמים, אז אפילו ביי אן אופן וואס דער טאטע האט שוין חתונה געמאכט א טאכטער, זאגן די חכמים, ס'גייט מיר נישט אן וואס ער האט דעמאלטס געגעבן, קען זיין דעמאלטס איז ער געווען ברייט, קען זיין דעמאלטס איז ער געווען קארג, נאר וואס, חכמים זאגן מ'געט אלעמאל א צענטל. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רבא לרב חיסדא, האט רבא געפרעגט פון רב חיסדא, דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה, ס'איז ריכטיג אז מען דרשנט אין דיין נאמען אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, אמר ליה, האט רב חיסדא געענטפערט יהא רעוא, יהי רצון, אז כל כי הני מילי מעלייתא תדרשו משמאי, אז אזעלכע גוטע שמועות זאל מען טאקע דרשנן אין מיין נאמען, פשט ער האט מסכים געווען אז די הלכה איז ווי רבי יהודה. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבא הכי, צו דען האט טאקע רבא אזוי געזאגט צו דען האלט טאקע רבא אז די הלכה איז ווי רבי יהודה פון אונזער משנה והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא רבי אומר רבי זאגט בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים א טאכטער א מיידל וואס מ'האלט איר אויס ווי די יתומים האלטן איר אויס באקומט זי א צענטל פון די געלט אלס נדן ואמר רבא און רבא האט געזאגט אויף די ברייתא אז הלכתא כרבי, אז די הלכה איז ווי רבי, זעהן מיר רבא האלט אז מען געבט א צענטל, נישט מען שאצט אפ וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, הא דאמידניה, הא דלא אמידניה, אז ווען טאקע מען קען אנשאצן די טאטע שאצט מען אפ, אבער מאכט זיך אמאל אן אופן וואס מען ווייסט נישט וואס די טאטע וואלט געגעבן און זיי האבן אים נישט גוט געקענט, איז דעמאלטס טאקע געבט מען א צענטל, פון דעם האט רבי גערעדט, זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, ס'איז טאקע מסתבר אז רבי רעדט דווקא פון אן אופן וואס מ'ווייסט נישט וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן, דאמר רב אדא בר אהבה, ווייל רב אדא בר אהבה האט טאקע נאכגעזאגט מעשה א מעשה אז ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים, אז רבי האט גע'פסק'נט מ'זאל געבן פאר א מיידל א נדן א צוועלעפטל פון די נכסים, איז קשיין אהדדי, לכאורה איז דא א סתירה פון רבי אויף רבי, דא האט רבי געזאגט א צענטל, דא זאגט רבי א צוועלעפטל, אלא לאו שמע מינה, הא דאמידניה הא דלא אמידניה שמע מינה, איז געדרינגען פון דעם אז ס'ווענדט זיך צו מ'האט געקענט דעם טאטן צו נישט. טאמער מ'האט געקענט דעם טאטן, שאצט מען אפ וואס די טאטע וואלט ווען געגעבן. אמאל איז דאס מער ווי א צענטל, אמאל איז דאס ווייניגער ווי א צענטל, א צוועלעפטל. אבער טאמער מ'האט נישט געקענט דעם טאטן, מ'קען אים נישט אפשאצן, דעמאלטס ביי אזא ציור האט רבי געזאגט, מ'געבט א צענטל. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, מ'האמיר געלערנט, אמר רבי, בת הניזונת מן האחין, נוטלת עישור נכסים, אז א מיידל וואס מ'געבט איר נדן געבט מען איר א צענטל. אמרו לו לרבי, האבן די חכמים געזאגט צו רבי, לדבריך לויט דיר, מי שיש לו עשר בנות ובן, איינער וואס האט צען טעכטער מיט א זון, אין לו לבן במקום בנות כלום, באקומט נישט דער זון קיין שום ירושה, ווייל ס'דא דא צען טעכטער, יעדע טאכטער נעמט א צענטל בלייבט גארנישט איבער פארן זון, אמר להן, האט רבי געענפערט כך אני אומר, דאס האב איך געמיינט צו זאגן, ראשונה נוטלת עישור נכסים, שניה במה ששיירה, שלישית במה ששיירה, וחוזרות וחולקות בשווה, פשט אזוי, לאמיר זאגן ס'איז דא הונדערט דאלער ירושה, איז די ערשטע טאכטער נעמט א צענטל, צען דאלער, בלייבט איבער ניינציג, די צווייטע טאכטער נעמט א צענטל פון די ניינציג, דאס איז ניין, בלייבט איבער איין און אַכציק, און אזוי ווייטער, די דריטע טאכטער נעמט א צענטל פון דעם, דאס איז אַכט דאלער מיט צען סענט, און אזוי ווייטער אלע צען טעכטער, שפעטער דאס צוזאמען א חשבון א קיימא לן פון בערך פֿינף און זעכציק דאלער וואס די אלע טעכטער באקומען, אבער רבי זאגט ס'ענדיגט זיך נישט דא, נישט פשט אז די ערשטע טאכטער האט די מערסטע, זי האט צען און די נעקסטע האט נאר נײַן, ניין, שפעטער נאך יעדער האט גענומען, איז צוזאמען עס א סך סך הכל פון פֿינף און זעכציק, פאקט מען עס אריין אין א פושקע צוזאמען, און מען צוטיילט עס שווה בשווה צווישן די צען, פשט יעדע מיידל גייט אהיים מיט זעקס מיט א האלב דאלער, איי פרעגט די גמרא, כל חדא וחדא דנפשה שקלה, פארוואס טאקע, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די ערשטע קריגט צען, די צווייטע ניין און אזוי ווייטער, ענטפערט טאקע די גמרא אז הכי קאמר רעבע האט דאס געמיינט צו זאגן אם באו כולם לינשא כאחת, חולקות בשווה, אז אין הכי נמי, טאמער די ערשטע האט חתונה, געבט מען איר צען, ווען די צווייטע האט חתונה וועט זי באקומען ניין טאקע, אבער טאמער אלע האבן חתונה צוזאמען, און זיי קומען צוזאמען גובה זיין די געלט, דעמאלטס צוטיילט מען עס שווה בשווה, און יעדער גייט זיך אהיים מיט די זעלבע זעקס א האלב דאלער, זאגט די גמרא מסייע ליה לרב מתנה, פון דא איז א ראיה צו רב מתנה, דאמר רב מתנה, אם באו לינשא כולם כאחת, ווען אלע קומען צוזאמען חתונה האבן נוטלות עישור אחד, באקומען זיי צוזאמען א צענטל, איז עישור אחד סלקא דעתך קען דאך נישט זיין אז צוזאמען באקומען זיי א צענטל פאר יעדער איינער קומט א צענטל, אלא נאר אוודאי האט ער געמיינט צו זאגן נוטלות עישור כאחד אז זיינע קריגן א צענטל אזוי ווי איינס טייטש מען צוטיילט זיך די אלע צענטלעך צווישן זיך אז יעדער גייט אהיים מיט זעקס אהאלב דאלער. זאגט די גמרא יעצט ווייטער. תנו רבנן, מ'האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, הבנות, בין בגרו עד שלא נישאו ובין נישאו עד שלא בגרו, איבדו מזונותיהן ולא איבדו פרנסתן דברי רעבע, זאגט רעבע אזוי, אונז ווייס מיר דאך א כלל א מענטש איז זיך מתחייב אין זיין כתובה אז טאמער ער וועט שטארבן וועט ער אויסהאלטן די טעכטער די יתומים וועלן דארפן אויסהאלטן די טעכטער, אבער וואס דאס האבן מיר געזעהן אז טאמער די טעכטער ווערן בגרות'ן אדער טאמער די טעכטער האבן חתונה אפילו פאר זיי ווערן בגרות'ן איז ברגע איינס פון די ביידע זאכן געשעהן באקומען זיי מער נישט קיין מזונות. זאגט אבער רעבע, דאס איז נאר לגבי מזונות, אבער לגבי נדן דאס אז א מיידל באקומט צען פראצענט נדן, דארט איז נישט געזאגט געווארן די כלל, און מילא זאגט רעבע, טאמער א מיידל איז געווארן א בגרות און שפעטער האט זי חתונה געהאט, אוודאי באקומט זי נאך אלץ איר צען פראצענט נדן, און די זעלבע זאך זאגט רעבע, טאמער א מיידל האט חתונה געהאט, געהאט אלס קטנה, צו אלס נערה, צו אפילו אלס בגרות, און מ'האט איר נישט געגעבן איר צען פראצענט נדן, און נאכדעם קומט זי מיט א טענה געטס מיר מיין צען פראצענט, איז אוודאי געט מען איר עס אויכעט, פארוואס ווייל דאס וואס זי האט חתונה געהאט מאכט נישט אז זי האט פארלוירן די נדן, זי האט נישט פארלוירן די נדן, פשט סיי חתונה האבן און סיי ווערן א בגרות צושטערט נישט איר תביעה צו פאדערן א געהעריגע נדן פון צען פראצענט, אזוי זאגט רעבע. ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך אויף די ביידע נקודות, זאגט ר' שמעון בן אלעזר אף איבדו פרנסתן, ביי די ביידע אופנים דערלייגט די מיידל די נדן, פשט אזוי, סיי ווען א מיידל ווערט א בגרות דערלייגט זי איר נדן, פארוואס ווייל ר' שמעון בן אלעזר האלט ברגע וואס א מיידל איז א בגרות איז זי אינגאנצן ארויס פון רשות פון טאטן, פון רשות פון די נכסים, און מילא א נדן באקומט זי מער נישט, און סיי ווען א מיידל האט חתונה אלץ נערה און מען האט איר נישט געגעבן איר צען פראצענט, שפעטער וועקט זי זיך אויף געטס מיר די צען פראצענט, זאגט ר' שמעון בן אלעזר זי באקומט עס אויך נישט, פארוואס? ווייל היות וואס זי האט חתונה געהאט אלץ נערה, א נערה איז דאך א בר דעת, און ממילא זאגט ר' שמעון בן אלעזר איר מחילה איז א מחילה, פשט זי האט חתונה געהאט אן דעם איז פשט זי האט מוחל געווען, און שפעטער קען זי נישט קומען מיט קיין טענות, און זי באקומט נישט איר צען פראצענט, יעצט פארשטייט זיך ביי א קטנה נישט אזוי, א קטנה וואס האט חתונה דאס האבן מיר קלאר געזען ביי אונזער משנה, איר מחילה איז נישט קיין מחילה, איז אוודאי קען זי שפעטער תובע זיין איר צען פראצענט טאמער מען האט איר עס נישט געגעבן, אבער ביי א נערה קריגט זיך רבי שמעון בן אלעזר אויף רעבע, רעבע האט געהאלטן אז א נערה וואס האט חתונה האט גארנישט מוחל געווען, און זי קען שפעטער קומען מיט א טענה געב מיר מיין צען פראצענט, און רבי שמעון בן אלעזר זאגט ניין, האסט מוחל געווען באקומסט גארנישט, זאגט רבי שמעון בן אלעזר כיצד הן עושות, וואס טוט א מיידל אז ער זעט זי ווערט זי אז זי ווערט באלד א בוגרת, און זי וועט נישט קענען בעטן איר צען פראצענט זי וועט אלעס דערלייגן, ווייל נאך א נאך מען איז א בוגרת האלט רבי שמעון בן אלעזר מען באקומט מער נישט קיין נדן, זאגט רבי שמעון בן אלעזר שוכרות להן בעלים זיי דינגען מענער, פשט זיי צאלן צו נאך געלט כדי איינער זאל חתונה מיט זיי, ומוציאין להם פרנסתן, כדי ארויסצושלעפן די נדן איידער זיי ווערן א בוגרת. זאגט די גמרא, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, אמר לי הונא, אז ר' הונא האט אים געזאגט, אז הלכתא כרבי, אז די הלכה איז אזוי ווי רעבע, אז א מיידל וואס האט חתונה געהאט אלס נערה און מ'האט איר נישט געגעבן די ריכטיגע נדן, קען שפעטער קומען מיט א טענה זאגן, געטס מיר די נדן, און די זעלבע זאך, א בוגרת וואס האט חתונה באקומט אויך די נדן. איתיביה רבא לר' נחמן, פרעגט רבא א קשיא צו ר' נחמן, וויאזוי קענסטו זאגן אז די הלכה איז ווי רעבע? מיר האבן געזען ביי אונזער משנה, יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה, וכתבו לה במאה או בחמישים זוז, יכולה היא משתגדיל להוציא מידם מה שראוי להינתן לה. פשט, מ'האט געזען ביי אונזער משנה, אז א קטנה וואס האט חתונה געהאט און מ'האט איר נישט געגעבן די ריכטיגע נדן, האט די משנה געזאגט ווען זי ווערט עלטער, קען זי זאגן געב מיר מיין נדן, געב מיר מיין צען פראצענט, פארוואס? ווייל אפילו וועסט צוריק זאגן אז דו האסט מוחל געווען, די מחילה פון א קטנה איז נישט קיין מחילה, קען מען לכאורה מדייק זיין אז טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה, אז די גאנצע טעם פארוואס די משנה האט געזאגט זי באקומט די צען פראצענט איז ווייל זי האט חתונה געהאט אלס קטנה, וואס וואלט אבער געווען ווען זי וואלט חתונה געהאט אלס נערה, דעמאלטס וואלט אנדערש געווען די דין, ווייל דעמאלטס איז די מחילה יא א מחילה, איז דאך עס א קשיא אויף רעבע, און אז מען זעט אונזער משנה איז א סתם משנה, און פון דעסטוועגן שטייט אזוי אין די משנה, איז לכאורה פשט אז רעבע האט צוריק געצויגן, ווייל ביי אונזער משנה שטייט לכאורה קלאר ווי ר' שמעון בן אלעזר אז ווען א נערה האט חתונה האט זי מוותר געווען אויף אלעס און די מחילה איז א מחילה און זי באקומט נישט שפעטער צען פראצענט, זאגט די גמרא ניין, לא קשיא, הא דמחאה, הא דלא מחאה, ס'ווענדט זיך צו די מיידל האט מוחה געווען צו נישט, פשט אזוי, אוודאי האלט רעבע אז א נערה וואס האט חתונה און מ'האט איר נישט געגעבן איר צען פראצענט קען שפעטער זאגן געטס מיר מיין צען פראצענט, זי האט נישט מוחל געווען, אבער וואס? זי דארף מוחה זיין. זי דארף בשעת'ן חתונה ס'טייטש פאר'ן חתונה דארף זי זאגן איך בין נישט מוותר אויף די צען פראצענט איך וויל עס שפעטער קענען מאנען. טאמער זי האט נישט מוחה געווען, דארט רעדט די משנה, דארט זאגט טאקע די משנה אז ביי א קטנה איז נישט קיין נפקא מינה צו זי האט מוחה געווען צו נישט, איר מחילה סייווי נישט קיין מחילה, א נערה ווענדט זיך, טאמער זי האט מוחה געווען, העט זי קענען שפעטער מאנען, טאמער זי האט נישט מוחה געווען איז פשט זי האט מוחל געווען און זי העט נישט קענען באקומען שפעטער איר צען פערצענט, מה שאין כן ר' שמעון בן אלעזר אוודאי, ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך אויף די נקודה, ר' שמעון בן אלעזר העט האלטן אז אפילו אזא מיידל העט מוחה זיין העט זי אויך נישט באקומען איר צען פערצענט, פארוואס ווייל ר' שמעון בן אלעזר כנראה האלט אזוי זענען די ראשונים מסביר אז א נערה וואס האט חתונה אפילו זי איז נישט מוחל און אפילו זי איז מוחה און זי שרייט חי וקיים איך וויל מיין צען פערצענט ס'איז דערנאך ברגע וואס דו האסט חתונה געהאט ביסטו ארויס פון רשות פון טאטן אזוי ווי א בוגרת, און דיין צען פראצענט העסטו מער נישט באקומען. זאגט די גמרא טאקע, הכי נמי מסתברא, ס'איז טאקע מסתבר צו זאגן אזוי אז ס'דא א חילוק צו זי האט מוחה געווען צו נישט, ווייל דאם כן, טאמער דו העסט זאגן אז נישט קשיא דרבי אדרבי, האט מען סתם אזוי א סתירה פון רבי אויף רבי, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים, אז א מיידל א יתומה וואס איז ניזונת מן האחין באקומט צען פראצענט נדן, אזוי האט רבי געזאגט אין די ברייתא, קען מען לכאורה מדייק זיין, ניזונת אין, שאינה ניזונת לא, אז נאר ווען די ברודערס האלטן איר אויס, דעמאלטס באקומט זי צען פראצענט, ווען די ברודערס האלטן איר נישט אויס באקומט זי נישט קיין צען פראצענט, וואס מיינט דאס צו זאגן? ס'מיינט אוודאי צו זאגן אז ווען די ברודערס האלטן איר אויס, און זי איז נאכנישט קיין בוגרת, דעמאלס באקומט זי צען פראצענט, נאך זי איז א בוגרת באקומט זי מער נישט, ווי קען זיין אזא זאך? רבי האט דאך געזאגט אז אפילו א בוגרת באקומט נאך אלץ צען פראצענט, אלא לאו שמע מינה, נאר איז אוודאי געדרינגען פון דעם אז הא דמחה הא דלא מחה שמע מינה, אז ס'ווענדט זיך צו זי האט מוחה געווען צו נישט, טאמער זי האט מוחה געווען פאר זי איז געווארן א בוגרת, און זי האט געזאגט אפילו איך ווער א בוגרת וויל איך מיין צען פראצענט, באקומט זי צען פראצענט נאכדעם אויכעט, טאמער נישט, נישט, און דאס איז טאקע מדויק דא פונעם ברייתא, זאגט די גמרא ווייטער. אמר ליה רבינא לרבא, האט רבינא געזאגט צו רבא, אמר לן רב אדא בר אהבה משמך, רב אדא בר אהבה האט אונז געזאגט אין דיין נאמען, אז בגרה אינה צריכה למחות, א מיידל פאר זי ווערט א בוגרת דארף נישט מוחה זיין אפילו זי איז נישט מוחה באקומט זי נאך אלץ די צען פראצענט, נישאת, א נערה וואס האט חתונה, אויכעט אינה צריכה למחות דארף נישט מוחה זיין טאמער מען האט איר נישט געגעבן די געלט, זי באקומט נאך אלץ צען פראצענט אפילו אן א מחאה, בגרה ונישאת, צריכה למחות, טאמער איז דא ביידע, סיי זי איז א בוגרת סיי זי האט חתונה געהאט אלס בוגרת, דעמאלס דארף זי מוחה זיין אז נישט האט זי אלץ דערלייגט. אזוי האט רבא געזאגט. פרעגט די גמרא, מי אמר רבא הכי, צו דען האט רבא געקענט אזוי זאגן, והא איתיביה רבא לר' נחמן יתומה, ושני ליה הא דמחה הא דלא מחה, פשט פריערט האט מען געזען אז ר' נחמן האט געזאגט הלכה איז ווי רבי, אויף דעם האט רבא געפרעגט פאר ר' נחמן פון אונזער משנה, אז ביי אונזער משנה איז לכאורה מבואר אז דווקא א קטנה וואס האט חתונה דערלייגט נישט די צען פראצענט, אבער א נערה וואס האט חתונה דערלייגט יא די צען פראצענט, איז א קשיא אויף רבי, וואס האט ר' נחמן געענטפערט, הא דמחה הא דלא מחה, אז אונזער משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען האט נישט מוחה געווען, איז טאקע א נערה וואס האט חתונה און זי איז נישט מוחה, זי דערלייגט איר צען פערצענט, און רבא האט אנגענומען די תירוץ. זעהן מיר אז רבא האלט אז א נערה וואס האט חתונה און זי איז נישט מוחה, דערלייגט די צען פערצענט. און וויאזוי זאגט דא רבא אז א נערה וואס האט חתונה דארף נישט מוחה זיין און זי דערלייגט סיי ווי נישט די געלט? זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הא דקא מיתזנא מינייהו, הא דלא קא מיתזנא מינייהו. און ווי רש"י איז מסביר אז רבא האט זיך גערעדט רבא'ס היכי תמצא רעדט זיך ווען די ברודערס פון די יתומה נעמען זיך אויס מיט די יתומה אז אפילו טאקע זי האט חתונה און מען דארף איר מער נישט מפרנס זיין, פון דעסט וועגן, סתם גוטע הערצער, האבן זיי געזאגט אונז גיימער דיר ווייטער מזין זיין נאך די חתונה, און מילא פאר דעם זאגט רבא, אוודאי זי וועט נישט גיין יעצט מוחה זיין אויף די קליינע נדן וואס זי באקומט, ווייל זי האט מורא פון די ברודער, זי האט מורא מען עט איר אויפהערן מזין זיין, איז פאר דעם האט רבא געזאגט ביי אזא אופן איז דאס וואס זי איז נישט מוחה נישט קיין שום ראיה, און זי וועט קענען שפעטער גובה זיין די צען פערצענט ווייל זי האט גארנישט מוחל געווען, מה שאין כן אונזער משנה רעדט זיך נישט ביי אזא אופן, אונזער משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די ברודערס גייען איר נישט אויסהאלטן, איז נישט דא קיין שום סיבה פארוואס זי זאל נישט מוחה זיין, און אז זי איז נישט מוחה איז א סימן זי האט מוחל געווען און זי דערלייגט טאקע איר צען פערצענט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא אמר רבי, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רבי, פרנסה אינה כתנאי כתובה, אז די נדן איז נישט ווי די תנאי כתובה, ס'איז אנדערש. פרעגט די גמרא, מאי אינה כתנאי כתובה, וואס האט ער געמיינט מיט דעם? אי נימא דאילו פרנסה טרפא ממשעבדי, ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי, עסטו וועלן זאגן אז די חילוק צווישן נדן און תנאי כתובה איז אזוי, אז תנאי כתובה, למשל דאס אז מען דארף אויסהאלטן די טעכטער מיט די אלמנה פון די ירושה פון די יתומים, איז דאס קען מען נישט גובה זיין פון נכסים משעבודים, פשט טאמער די יתומים וועלן גיין און פארקויפן געוויסע קרקעות פאר אנדערע מענטשן, קען נישט גיין יעצט די טעכטער און די פרוי און עס ארויסנעמען פון די לוקח און זאגן ס'איז משעבוד צו זיי, פארוואס? ווי רש"י ברענגט צו מבואר אין גיטין אז אלס תיקון העולם, ווייל היות וואס מזונות איז נישט קיין זאך וואס איז קצוב, יעדער איינער עסט אנדערש יעדער איינער האט א אנדערע שיעור, איז טאמער מען וועט זאגן אז די פרוי מיט די קינדער מיט די טעכטער קענען ארויסנעמען די נכסים פון מענטשן וואס האבן עס געקויפט וועט קיינער נישט וועלן קויפן קיין נכסים, ווייל מ'וועט אלעמאל מורא האבן וואס איז טאמער די פרוי צו די טעכטער זענען גרויסע עסערס און ס'וועט זיי נישט זיין גענוג און זיי וועלן קומען צונעמען אלע פעלדער, עט מען פארלירן די זאך קיינער וועט נישט וועלן קויפן, איז מילא מזון האשה והבנות, די תנאי כתובה קען מען נישט גובה זיין פון נכסים משעבודים, מה שאין כן נדן וואס איז א סכום קצוב, דאס קען מען גובה זיין פון נכסים משעבודים, אבער אויב דאס איז געווען די כוונה, פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס די חידוש, מען דארף נישט רבי זאל דאס קומען זאגן הא מעשים בכל יום, מוציאין לפרנסה, ואין מוציאין למזונות, אזוי פירט מען זיך טאקע, אבער ס'קומט צו פרנסה, צו אויסהאלטן די אלמנה מיט די טעכטער, נעמט מען נישט ארויס מיד הלקוחות, ווען ס'קומט צו נדן יא, מען דארף נישט רבי זאל דאס קומען זאגן, ואלא נאר, לכאורה וואס האט רבי געמיינט צו זאגן,

ואחד נכסים שאין להם אחריות, וואס דאס מיינט מטלטלין, מוציאין, למזון האשה ולבנות דברי רבי, האלט רבי אז מען קען גובה זיין כתובה פון דעם, און כל שכן נדן, איז ווייטער נישט דאס האט רבי געמיינט, אלא מאי פרנסה אינה כתנאי כתובה נאר וואס דען זאגט די גמרא וואס האט רבי געמיינט צו זאגן, לכדתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, אז האומר, איינער וואס זאגט פארן שטארבן, אל יזונו בנותיו מנכסיו, איך וויל נישט מ'זאל אויסהאלטן מיינע טעכטער, אין שומעין לו, פאלגט מען אים נישט פארוואס ווייל ס'איז פון די תנאי הכתובה ער קען נישט זיך נישט אויסנעמען אז ער וויל נישט מ'זאל עס מקיים זיין, אבער טאמער איינער זאגט אל יפרנסו בנותיו מנכסיו איך וויל נישט מ'זאל געבן א נדן, שומעין לו, פאלגט מען אים יא, פארוואס שהפרנסה אינה כתנאי כתובה, ווייל נדן איז נישט קיין תנאי כתובה, ממילא א מענטש וואס בעצם וויל נישט געבן קיין נדן קען דאס טון ער קען דאס זיך אויסנעמען מיט די יתומים און מ'וועט טאקע נישט געבן קיין נדן פאר די טעכטער.